וואו האלט מיר? זאגט די הייליגע גמרא, דף מ"א עמוד ב'. צוריק גיין א קליין שטיקל פון נעכטן, דאס קען גיין דא. דער עולם האט עס? דף מ"א עמוד ב', רב חסדא. איינס צוויי דריי פיר פינף זעקס זיבן, זיבן שורות פון אויבן. רב חסדא ורב המנונא הוו יתבי בסעודה ס'זענען געזיצן און געגעסן א סעודה, סתם סעודה וואס מען רעדט אלץ אין ש"ס מיינט עס אוודאי אז עס איז געווען מיט פת און זיי האבן געהאלטן אינמיטן א געהעריגע סעודה איז אייתו לקמייהו תמרי ורמוני האט מען געברענגט פאר זיי תמרי וואס איז טייטש טייטלען ורמוני און און מילגרוים שקל רב המנונא, איז רב המנונא געגאנגען און ער האט גענומען בריך אתמרי ברישא, ער האט געמאכט א ברכה אויף די תמרי ברישא, די ווארט רישא איז אבער איז לכאורה איבריג ווייל אוודאי האט ער נאר געדארפט מאכן איין ברכה, מען רעדט דאך ווען ס'איז ברכותיהן שוות אז ס'איז ברכותיהן שוות מאכט מען דאך נאר. איינמאל, אלא וודאי דער ברישא מיינט אז ער האט דאס אויסגעוועלט אנשטאטס צו מאכן די ברכה אויף די תמרי אנשטאטס צו מאכן די ברכה אויף די רמוני, אמר רב חסדא לא סבירא ליה מר, להא דאמר רב יוסף, ואיתימא רבי יצחק אז כל המוקדם בפסוק זה קודם לברכה, איז וואס שטייט אין פסוק? האמיר נעכטן נאכגעקוקט דעם פסוק, די פסוק זאגט ארץ חיטה ושעורה, גפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן דבש, די לעצטע ווארט אין פסוק איז דבש. וואס דאס איז תמרים רימון שטייט פאר דעם סאו אויב ס'איז כל המוקדם בברכה אויב די הלכה איז כל המוקדם בפסוק איז קודם לברכה וואלט ער ווען געדארפט מאכן די ברכה אויף אויף די רימונים וואו דאס איז די גמרא'ס תירוץ אונז זענען שוין לומדים אונז ווייסן שוין די גמרא'ס תירוץ באט אז דו רעדסט שוין, די גמרא'ס קשיא איז ממש א פלא, ווייל אונז האבן געהאט א מחלוקת, די יעדער איינער איז מודה אז ביי ברכותיהן שוות האבן מיר די מחלוקת צווישן רבי יהודה און די רבנן אין די משנה, יא? ברכותיהן שוות, יא? און לויט די רבנן דארף איך גיין מיט

די גאנצע תורה פון רבי יצחק אז איך דארף גיין לויטן פסוק איז לויט די רבנן שלא במקום חביב, אבער במקום חביב, כ'מיין וואס ווילסטו פון רבינו יונה רעדט פון דעם און האט אן אנדערע מהלך אין די גאנצע סוגיא באט אונז אונז מיר גייען ווייטער תוס' דערמאנט עס אויך על כל פנים האמער דא יעצט א קשיא וואס קומט קודם תמרי אדער די רמונים ענטפערט די גמרא די תירוץ וואס ראביי גרין האט געזאגט אמר ליה.

די ערשטע צוויי, כ'האב דאך די ערשטע צוויי, און נאכדעם האב איך די צוויי וואס זענען לעבן דעם ארץ, און תוס' זאגט אז די וואס זענען לעבן די ערשטע ארץ זענען חשוב'ער ווי די וואס זענען נאך די צווייטע ארץ, אבער על כל פנים לויט אונזער חשבון איז זיכער אז דבש קומט פאר, דבש וואס דאס איז תמרי קומט פאר רימון, ווייל דאס איז שני לארץ, פירט די גמרא אויס. ס אמר ליה האט אזא הנאה געהאט פון די פשט האט ער געזאגט מאן יהיב לן נגרי דפרזלא ווער קען אונז געבן אייזערנע פיס ונשמעינך ווי רשי טייטש נשמשך ונלך אחריך תמיד אונז זאל מיר שטענדיג הערן פון דיינע זיסע דברי תורה וואס מאכט אלעס אזוי קלאר הייבן מיר יעצט אן. א נייע שמועס איתמר, אונז האמיר געלערנט הביאו לפניהם תאנים וענבים בתוך הסעודה, ווייטער מען האלט דא אינמיטן א סעודה פון פת, מען האט אריינגעברענגט תאנים וענבים, תאנים וענבים דאס איז סתם פרוכט, גייען מיר דא האבן פארשידענע שיטות, וואס טוט מען דא, מען האט אריינגעברענגט פרוכט אינמיטן די שבת סעודה, אמר רב הונא האט רב הונא געזאגט טעונים ברכה לפניהם ואין טעונים ברכה לאחריהם. איז קודם דארף מען דא צולייגן וואס רש י זאגט, דער עולם קען אריינקוקן אין רש י הביאו לפניהם תאנים וענבים בתוך הסעודה, ולא ללפת את הפת. די תאנים און די ענבים זענען נישט קיין דיפ, זיי זענען נישט קיין זאך וואס איך גיי מיטעסן מיט די פת, דאם כן הוה ליה טפלה, איז עס א טפלה ואין חולק בדבר, דאס איז א בפירוש'ע משנה, שאין טעון ברכה לא לפניו ולא לאחריו. נו וואס דען, וואס איז די מעשה דא מיט די תאנים, אלא לפעמים שבא למתק, את פיו בתוך הסעודה בפירות, ער וויל זיך זיס מאכן די מויל, לאמיר זאגן ער האט געגעסן שארפע זאכן, יעצט דארף ער עס אויסבאלאנסן, ברענגט מען אריין זאכן וואס זאל אים זיס מאכן, מילא, מען קען עס אנקוקן ווי א חלק פון די סעודה, אבער עס איז נישט קיין טפל צום פת, תוס' זאגט ענליכע ווערטער, כגון שאין באין ללפת את הפּת, דאס איז זיכער. אין אנדערע ווערטער, אויב האב איך דא שיטות גייען מיר מחייב זיין מיט א ברכה, רעדט מען זיכער נישט פון קיין טפל לפּת. וואס דען אלא לקינוח סעודה על כל פנים ס'איז געווען אינמיטן די סעודה וואס מ'האט אריינגעברענגט פירות וואס איז נישט ממש געווען טפל לפת און איך קען דן זיין וויפיל שייכות ס'האט מיט די סעודה און וויפיל נישט איז די ערשטע שיטה געווען מברך לפניהם טייטש רש י דלאו טפלה היא אזוי ווי אונז האמיר יעצט גענדיגט זאגן אז איך קוק נישט אן די פרוכט ווי א טפל צו די פת אבער ולא לאחריהם לויט רב הונא מאך איך נישט קיין נאכברכה ווייל סוף סעודה גיי איך דאך בממילא בענטשן דארף איך נישט מאכן קיין על העץ דברכת המזון פוטרתן. דאס איז די ערשטע שיטה, א אינטערעסאנטע שיטה אז וואס? אז איך מאך יא א ברכה אינמיטן די סעודה, אבער איך מאך נישט קיין נאך ברכה, זאגט די גמרא וכן אמר רב נחמן, טעונים ברכה לפניהם ואין טעונים ברכה לאחריהם, איך מאך נאר א פאר ברכה און נישט קיין נאך ברכה, ורב ששת אמר, רב ששת דינגט זיך און זאגט טעונין ברכה בין לפניהם ובין לאחריהם, איך דארף מאכן סיי איך האלט אינמיטן א סעודה און איך דארף מאכן סיי א פאר ברכה סיי א נאך ברכה אין אנדערע ווערטער איך דארף מאכן א א א בורא פרי העץ מיט א על העץ אלדאו וואס איך גיי נאך דעם בענטשן קוקט זיך אריין אין רשי בין לפניהם ובין לאחריהם דלא פטר אלא מידי דזיין ס'דא זאכן וואס אונז עמיר באלד זען אביסל קלארער וואס דאס זענען זאכן וואס שפייזן, און דאס איז זאכן וואס איז א חלק פון די סעודה וואס די הזן קען ארויפגיין דערויף, הגם הזן איז נתקן געווארן בעיקר אויף ווען א מענטש עסט פון די חמשה מיני דגן פת, יא, אבער ס'זענען נאך אלץ דא זאכן וואס זענען א חלק פון די סעודה וואס די הזן קען ארויפגיין דערויף, איך דארף נישט מאכן קיין נאכברכה, וואס דאס רעכנט אריין, רשי גייט רעדן פון דייסא, כרוב, תרדין, דאס איז וועדזשטעבלס מיט מיט מיט דייסא'ס, איי מין אלע פראוטינס, תוס' זאגט בשר מיט דגים מיט די אלע זאכן איז זענען מידי דזיין, דא וואס מען רעדט אבער פון די פירות דאס איז נישט דאס עסט מען למתק דאס עסט מען לקינוח סעודה, דאס איז עפעס א געוויסע קאמפאוט דאס מאכט עפעס זיס אין מויל. דאס קוק איך נישט אן ווי לזיין, ווי צו שפייזן, מילא ברכת הזן, הזן את העולם, קען נישט ארויפגיין דערויף, מילא דארף איך מאכן א באזונדערע על העץ, זייער אינטערעסאנטע שיטה, אזוי לערנט רב ששת, ששת אמר טעונין ברכה בין לפניהם ובין לאחריהם, פירט יעצט רב ששת אויס, שאין לך דבר שטעון ברכה לפניו ואין טעון ברכה לאחריו אלא פת הבא בכיסנין בלבד, דורכקוקן גאנץ שולחן ערוך, טענה'ט רב ששת אז ס'איז נישט דא אזא מין זאך ווי איך זאל עסן א זאך און איך זאל נאר דארפן מאכן דערפאר א פאר ברכה און נישט א נאך ברכה, מילא וועגן דעם דינגט ער זיך מיט ר' נחמן מיט רב הונא וואס זיי האבן געזאגט אז די פירות זאלסטו נאר מאכן א פאר ברכה און נישט א נאך ברכה, ס'איז נישט דא אזא זאך, ס'איז דא איין אויסנאם וואס דאס איז אלא פת הבא בכיסנין בלבד, יעצט אויף די דריי ווערטער. פת הבא בכיסנין דרייט זיך איבער א וועלט, און אונז עמיר פרובירן לערנען ווי רשי, מיר פרובירן מאכן די גלאטסטע וואס מיר קען, וואס די פת הבא בכיסנין וואס דארט זאג איך יא אז איך מאך נאר א פאר ברכה און נישט א נאך ברכה, לאמיר אריין קוקן אין רשי, וויאזוי טייטשט רשי די פת הבא בכיסנין וואס דאס איז די אוטלייער וואס נאר דארט איז דא די הלכה אז איך מאך א פאר ברכה און נישט א נאך ברכה, וואס מיינט דאס בכלל? סאו ווי רשי טייטשט פת. הבא בכיסנין איז די ליטערל אפטייטש, כיסנין גייט מיינען לויט רשי קליות, קליות איז אזעלכע ניסעלעך, טשולדיגטס נישט ניסעלעך, אזעלכע אזעלכע חיטים וואס איך האב אפגעבאקן, ווען א מענטש האט געגעסן די חיטים וואס איך האב אפגעבאקן, איז מיטגעקומען מיט דעם א פת, א געוויסע מין פת. הבא בכיסנין מיט די קליות, מיט די כיסני. לאמיר אריין קוקן אין רשי וואס רעדט מען דא לאחר אכילה וברכת המזון, דאס די ערשטע חידוש פון רשי, די פת הבא בכיסנין וואס ער זאגט אז איך דארף נישט מאכן קיין נאך ברכה, רעדט מען נישט פון פת הבא בכיסנין וואס קומט אינמיטן א סעודה, נאר די סדר איז געווען מען פלעגט אריין ברענגען אזא אזא געוויסע מאכל נאך נאכן עסן נאך די גאנצע סעודה אזוי ווי אזא קאמפאוט, מען ס'נישט געווען קיין קאמפאט ס'געווען א א א א א עסן אבער מען האט עס אריינגעברענגט נאך די גאנ נאכן בענטשן אפילו. היו רגילין להביא כיסנין און די ערשטע זאך וואס רשי טייטשט וואס מיינט כיסנין והן קליות דאס איז די געבאקענע זאנגען געבאקענע חיטים יעצט איז דאך מורא'דיג מאדנע מען האלט שוין נאך א גאנצע סעודה און אמאליגע סעודה איז געווען א סעודה מען איז געליגן מען איז געווען פולי ס'געווען א גאנצע מעניו וואס די וואס די וואס די כיסנין וואס מ'ברענגט פת מיט כיסנין ס'איז עפעס א צוויי זאכן זאגט רש י לפי שיפין ללב ס'געווען עפעס אזא אזא איידיע אז ס'איז געזונט פארן הארץ פלעגט מען אריינברענגן דאס איז געווען אזוי ווי די געזונטע זאך וואס מ'האט געגעסן נאך די סעודה כדאמרינן בעלמא הני כיסאני דמעלו לליבא זאגט יעצט רש י סאו איך ווייס שוין וואס כיסנין מיינט דאס די דאס די קליות וואס די פת דא ומביאים עמהם פת מ'האט געברענגט א געוויסע מין ברויט וואס דאס איז נישט געווען קיין געווענליכע ברויט נאר שנילושה עם תבלין, ס'איז געווען געבאקן מיט תבלין, תבלין מיינט ספייסעס, ווי רשי גייט שוין זאגן אגוזים מיט שקדים, ס'איז געווען אזא זיסע איינגעבאקענע טייגל וואס האט געהאט פארשידענע אינטערעסאנטע געווירצן, כעין אובליש, דארף מען וויסן וואס אובליש מיינט, כעין אובליש שלנו, רשי לייגט יעצט צו סתם א אינטערעסאנטע זאך. ויש שעושים אותם כמו ציפורים ואילנות, סאו דאס האט נישט עכט קיין הלכה'דיגע השלכות, מ'מאכט עס ווי א פ, די שעיפ פון א פייגל אדער א אילן, אפשר מיינט רש י צו זאגן, ס'דא אסאך טייטשן די אובליש איז געווען זייער אזא דינע זאך, סאו אפשר ווען מ'האנדלט מיט א דינע זאך קענסטו מאכן, אזא קרעקערל, קענסטו מאכן געוויסע שעיפס, על כל פנים יעצט זאגט רש י ווייטער א זאך. וואס העלפט מיך פארשטיין די הלכה דא, ואוכלים מהן דבר מועט, מען עסט נאר אביסל דערפון. זאגט יעצט רש י ווייטער, מתוך שנותנים בה תבלין הרבה, ווייל דאס איז נישט קיין געווענליכע טייג, נאר עס איז צוזאמגעשטעלט פון תבלין הרבה, געוויסע ספייסעס, ואגוזים ושקדים, און איך לייג אריין אסאך ניס דערין, ומאכלה מועט, איך עס דערפון אביסל, ווייל איך האלט דאך שוין נאך א סעודה, און די פת איז א צושפייז. צו א צושפייז פון נאך א סעודה, די פת קומט מיך משמש זיין, כיסנין וואס איך עס נאך א סעודה, עסט איך ממש אביסל, איז לא הטעינוה ברכה מעין ג', האב איך נישט, האבן די חכמים נישט פארלאנגט קיין על המחיה, ווי די אחרונים זענען מסביר רש י, איז די פטור פון פת הבאה בכיסנין אז איך דארף נישט מאכן על המחיה צוזאמגעשטעלט פון צוויי פאקטן. איינס דער טייג איז זייער א ארעמע טייג ס'האט נישט קיין סאך מעהל פארוואס ווייל רשי האט יעצט געענדיגט זאגן אז איך פאק דא אריין אגוזים און שקדים מיט תבלין מיט אלע מיני גוטע זאכן סאו וויפיל טייג ליגט שוין אין דער קליינע פת'עלע וויפיל מעהל ליגט שוין אין דער שטיקל פת וואס איך עס צוויי איך אליין עס דאך ווייניג, ווען איך עס אויף דעם גאנצן בעקעלע, קען אויסקומען ווען איך זאל עסן א כזית קמח בכדי אכילת פרס, באט איך עס דאך נישט די גאנצע בעקעלע, איך עס דאך נאר א קליין שטיקל, ממילא חזל האבן פארשטאנען עס איז זיכער נישט דא אין מיין טעלער, אדער וויפיל איך האב געגעסן איז זיכער נישטא קיין שיעור קמח פון א כזית בכדי אכילת פרס, ממילא גיי איך דען נישט מחייב זיין, אזוי זענען אסאך אחרונים מסביר, גיי איך דען נישט מחייב זיין מיט קיין על המחי'? יעצט ברענגט יעצט רש י א ביישפיל וואו איך זעה אזא מין זאך וואס איך גיי מאכן א בורא מיני מזונות אבער איך גיי נישט מאכן קיין נאכברכה מידי דהוה אפת אורז ודוחן אונז האבן שוין געהאט ברויט וואס איך מאך פון רייז דאמרינן בפרקין בתחילה בורא מיני מזונות ובסוף ולא כלום איך מאך גארנישט ווי אונז האבן שוין דארט געטייטשט ולא כלום מיינט נישט ממש גארנישט נאר אז איך מאך א בורא נפשות נישט קיין על המחי' און די אחרונים זענען מסביר רש י אז פת, רשי גייט אויך פארשטיין די פת הבאה בכיסנין, כ'קען נישט מיך, וואס איך ברענג לאחר הסעודה, מיינט נישט אבער אז איך קען אוועק וואקן, איך מאך א מזונות און איך מאך גארנישט נאכדעם, כפשוטו, ס'מיינט אז איך קען מאכן א בורא נפשות, על כל פנים אונז האבן זייער גוט פארשטאנען וויאזוי רשי לערנט אז פת הבאה בכיסנין ס'א מאכל וואס קומט נאך דער סעודה, און ווייל איך עס ווייניג, ס'אזא ספאנדזש קעיק וואס איך עס ווייניג מעהל, מאך איך נאר א בורא נפשות, פארשטייט זיך אז תוס' דינגט זיך מורא'דיג הארב. וואס ס'דא פארשידענע, איך וויל נישט אריינגיין ס'דא פארשידענע פראבלעמען וואס תוס' כאפט אן און תוס' זאגט אז פת הבאה בכיסנין רעדט יא פון א זאך וואס מ'ברענגט אינמיטן די סעודה על כל פנים אונז וועלן מיר פרובירן גיין ווייטער ווי רש י. צוריק צו די גמרא איז וואס רב ששת טענה'ט איז אז די תאנים וענבים וואס איך ברענג אינמיטן די סעודה דארף איך מאכן סיי א פארברכה און סיי א נאכברכה פליגא דרבי חייא, סיי די ערשטע שיטה וואס אונז האמיר געהאט אז איך מאך א פארברכה און נישט קיין נאכברכה אויף פרוכט אינמיטן א סעודה, סיי די צווייטע שיטה וואס אונז האמיר געהאט אז איך מאך סיי א פארברכה און סיי א נאכברכה אויף פרוכט אינמיטן די סעודה, אלע ביידע קריגן זיך אויף רבי חייא, דאמר רבי חייא, פת פוטרת כל מיני מאכל, אז ווען איך איינמאל כ'האב מיך געוואשן און איך ברענג אריין סיי וועלכע מיני מאכל אין מיטן די סעודה גיי איך נישט האבן קיין חיוב ברכה, ויין פוטר כל מיני משקה, איינמאל כ'האב געמאכט א גפן. און נאכדעם גיי איך טרינקן אנדערע משקה, האב איך נישט קיין חיוב ברכה, האמער געהאט דריי שיטות אויף די תאנים וענבים, אמר רב פפא האט רב פפא געזאגט הלכתא אונז דארף מען דאך אויספירן להלכה, מען דארף דא צולייגן קאפ, הלכתא גייט ער גייט ער דא געבן דריי קאטאגאריעס, און דא דא א וועלטס מחלוקת צווישן רש י און תוס' און אנדערע ראשונים, עס איז דאך ממש נוגע להלכה, און אונז פסק'ען מען נישט ווי רש י, אבער קודם גיימיר פרובירן מסביר זיין וויאזוי רש י לערנט, לאמיר זען וויאזוי תוס' לערנט פשוט ווייל ס'נוגע להלכה, הלכתא איז ווי רש י זאגט, וואס זענען די דריי קאטעגאריעס, די ערשטע איז דברים הבאים מחמת הסעודה, בתוך הסעודה, זאכן וואס קומט וועגן די סעודה, בתוך הסעודה, און ווי רש י לערנט איז דאס ממש זאכן וואס איך ברענג ללפת את הפת, זאכן וואס איך ברענג אלס א תפל צום פת, אין אנדערע ווערטער עס קען אפילו זיין תאנים וענבים, אבער נישט אזוי ווי אונז האבן מיר אנגעהויבן אז די תאנים וענבים וואס אונז ברענגן מיר. איז למתק, סתם צו זיס מאכן מויל, מען רעדט ווען ער נוצט עס טאקע ממש צו ללפות את הפת, תוס' דינגט זיך זייער שטארק דאס דארף איך נישט קיין רב פפא, ס'איז א משנה, יעדע זאך וואס איז א עיקר וטפל איז די טפל ווערט פטור מצד דעם עיקר וואטס די ווארדען מיר באלד זען וויאזוי תוס' לערנט על כל פנים ווי רשי לערנט די עולם קען אריין קוקן דברים הבאים מחמת הסעודה זאגט רשי קלאר ללפות בהן את הפת ס'איז די אלגעמיינער דין פון עיקר וטפל וואס איך מאך נאר א ברכה אויפן עיקר און נישט אויפן טפל, דעמאלטס אין טעונה ברכה לא לפניהם ולא לאחריהם, די נעקסטע הלכה שלא מחמת הסעודה בתוך הסעודה, וואס מיינט שלא מחמת הסעודה בתוך הסעודה, זאגט רש י אז מען רעדט נישט ממש פון ברויט אבער מען רעדט יא זאכן וואס זעטיגן כגון דייסא וכן כרוב וכן ותרדין שאינן ליפתן, ס'איז נישט ממש שלא מחמת הסעודה מיינט אז ס'איז נישט די ברויט אליין אדער א טפל צום ברויט. אבער ובאין למזון ולשובע, ס'איז צושפייז וואס וואס וואס באלאנגט צו די סעודה, און איך עס עס פאר די זעלבע ריזן וואס איך עס די ברויט, ווייל איך וויל ווערן זאט. אזעלכע מינע זאכן איז טעונה ברכה לפניהם, ואין טעונה ברכה לאחריהם. לויט רש י, וועט מען יא דארפן מאכן א פאר ברכה, מ'ברענגט אריין פיש, פלייש, צו אנדערע מיני צושפייזן איז דארף איך מאכן א פאר ברכה אבער איך דארף נישט מאכן א נאך ברכה, פארשטייט זיך אונז פסק'ן מיר נישט אזוי, זאגט רש י טעונה ברכה לפניהם, דלאו טפלה נינהו, לויט רש י די איינציגסטע וועג וואס איך קען זיין פטור פון מאכן א פאר ברכה איז ווען ס'איז ממש טפל, ווען כ'האב דא עיקר וטפל, ווען ס'איז ממש ללפות את הפת, אבער. זאגט רשי ווייטער ואינו בכלל לחם דנפטרו בברכת המוציא, איך האב, יא, מיין המוציא פטר'ט מיך אויף די לחם, און ס'פטר'ט מיך אויך אויפן טפל ללחם, ווייל איך קוק עס אן ווי ס'איז א חלק פון די לחם, די רגע ס'איז אויס חלק פון די לחם, ס'איז א אייגענע ענטיטי, ס'איז דייסא, ס'איז גריס, דארף איך מאכן א פארברכה, אבער ולא לאחריהם, זאגט יעצט רשי, דמיני מזון נינהו. ס'איז למעשה שפייזט עס, עס זעטיגט מיך, דברכת המזון פוטרתן. יעצט גייען מיר צו די דריטע זאך, וואס איז די דריטע זאך? לאחר הסעודה, זאכן וואס איך ברענג אריין לאחר הסעודה איז רש י ממש איז א פלא, קוקטס אריין אין רש י, דברים הרגילין לבוא לאחר הסעודה, כגון פירות, פשט איז ס'האט גארנישט מיט די סעודה, ס'איז נישט גריס, פיש, פלייש, וועדזשטעבלס, נו וואס דען, ס'איז זאכן וואס האט נישט מיט די סעודה אפילו הביאן בתוך הסעודה שלא מחמת ליפתן, דער עולם זעט וואס רשי טוט דא, רשי טייטשט די לאחר הסעודה אז ס'מיינט נישט אז כ'האב שוין געבענטשט, ס'מיינט נישט אז איך האלט שוין נאך די סעודה, ס'מיינט זאכן וואס האט נישט קיין שייכות מיט די סעודה, נארמאל וואלט איך עס געגעסן נאך די סעודה, יעצט אפילו איך עס עס אין מיין סעודה, אבער ס'איז אין אנדערע ווערטער אזוי ווי די תאנים וענבים וואס די גאנצע סוגיא האט זיך אנגעהויבן, יא, ס'איז סתם ברויט, ס'איז סתם, ס'איז סתם פרוכט, כגון פירות ווי רש"י טייטשט, ס'איז סתם פרוכט וואס האט נישט עכט א שייכות מיט מיין סעודה, דעמאלטס איז די הלכה לאחר הסעודה טעונין ברכה בין לפניהם בין לאחריהם, וואס דאס איז א געוואלדיגע חידוש אז די הזן וואס איך גיי מאכן נאך, נאכן, נאך די סעודה גייט מיך נישט העלפן, איך גיי דארפן מאכן א זונדערע העץ טייטשט רש"י טעונין ברכה בין לפניהם דלאו טפלה נינהו דאך פשוט אוואדע דארף מען מאכן א פאר ברכה בין לאחריהן דאין ברכת המזון פוטרתן דלאו מזוני נינהו ס'קען נישט ארויפגיין אויף דעם די ברכה פון הזן וואס איז נישט קיין חלק פון די סעודה ס'איז נישט קיין חלק פון די מזון הסעודה ס'איז זאכן וואס איך עס פון א אנדערע סיבה יעצט גיי מיר אריין וואס? מאכט עס אביסל מער סענס ווייל כ'האב נישט די הזן. יא יא. לאמיר זעהן. לאמיר שנעל זעהן תוספות. תוספות האט דא אינגאנצן א אנדערע מהלך. על כן פירש ר"י. דער עולם האט עס אינמיטן די תוספות פון הלכתא מער צום סוף. על כן פירש ר"י דברים הבאים מחמת סעודה בתוך הסעודה זאגט ער כלומר הרגילים מחמת תוס' רוקט עס פשוט אראפ א דרגה דארט ווי רש"י האט געזאגט אז מען רעדט פון עיקר וטפל דארט גייט גייט תוס' דאס די ערשטע דארט גייט תוס' זאגן אז מען רעדט פון די אלע צושפייזן לאמיר זעהן כלומר הרגילים לבוא מחמת הסעודה בפת שרגילים לאכלן עם הפת, כגון בשר ודגים וכל מיני קדירה, והביאן בתוך הסעודה אין טעונין ברכה לפניהם ולאחריהם, אפילו אכלן בתוך הסעודה בפני עצמם בלא פת, איך עס פיש, איך האב געענדיגט מיין חלה, מען האט מיך אריין געברענגט די פיש, תוספות נעמט יעצט דאס דארט ווי רש"י האט גערעדט אז מען רעדט פון עיקר וטפל, אז מען רעדט און דארט איז נישטא קיין חיוב ברכה תוספות זאגט אז ניין אז מען רעדט פון דעם, כיוון דמשום פת הם באים הפת פוטרתן. אבד ווארום ש איין דרכן לווי בתוך הסיר די צווייטע דרגה קאנט תמרים אין אמונה וש ה כל פירות ש איין רגילה לאפס בין ע ס א פאס דעמאלט צו טון די ברכה לפניהם מען ברענגט אריין א עפל מיטן די סידי דארט דארף מען מאכן א פארברכה די קיווען די לייבן שם לופטן אויס איין א פאס פאטערסן די רש"י געלערנט אלס די דריטע שיטה לערנט תוספות אלס די צווייטע שיטה אין די צווייטע פאל און עס וועט זיין נאר א חיוב פאר ברכה נישט א חיוב נאך ברכה והיינו כרב נחמן וכרב הונא דלעיל דאמרי טעונין ברכה לפניהם ולא לאחריהם וואס טוט זיך לאחר הסעודה והכי פירושו זאגט תוספות אם הביאו דברים שהזכרנו אחר הסעודה פירוש תוספות קומט יעצט אויף מיט א נייע דערהער לאחר שמשכו את ידיהם מן הפת אמאל איז געווען אזא מין זאך אז מען האט נאך געהאלטן פארן בענטשן באט די סעודה האט זיך שוין געענדיגט. פארוואס האט זיך שוין די סעודה געענדיגט? ווייל איך האב אוועקגענומען די טיש צו פארשידענע מהלכים וויאזוי והוה איז והוה כמו שאוכלן בלא שום סעודה איז בין דברים הרגילין לבא מחמת הסעודה בין דברים שאינן רגילין לבא מחמת הסעודה ווייל איך האב מגלה דעת געווען אז מיין סעודה איז פערטיג טעונין ברכה לפניהם ולאחריהם יא זאגט אבער תוספות ועכשיו אין לנו דין זה דאין מנהג שלנו למשוך ידינו מן הפת די דריטע פאל. וואס איז מיך מחייב צו מאכן סיי א פאר ברכה און סיי א נאך ברכה זאגט ער עס איז נישט לדינא פאר אונז, אונז זעמיר קיינמאל נישט ווייל מ'רעדט אינמיטן א סעודה, אונז זעמיר קיינמאל נישט אין א מצב וואס כ'האב געענדיגט די סעודה, ס'איז צומשל נישט די סדר פון זאגן אז מ'נעם אוועק די פת און מ'האקט עפעס אפ די סעודה, מילא לויט תוס' איז נישט דא אזא זאך און סיי וואס דו ברענגסט אריין אינמיטן א סעודה, כ'קען דאך אמאל, כ'קען אמאל מחויב ווערן צו מאכן א פאר ברכה, אבער קיין נאך ברכה בין איך נישט מחויב לאמיר גיין ווייטער אין די גמרא, אונז זעמיר כמעט פערטיג שאלו בן זומא מפני מה אמרו דברים הבאים מחמת סעודה בתוך הסעודה אין טעונין ברכה, לא לפניהם ולא לאחריהם. איז האמיר דאך געהאט צוויי מהלכים וויאזוי צו לערנען אדער לויט רש י, אז מ'רעדט דא פון עיקר וטפל, איז יעדע זאך וואס איז ללפת את הפת האט נישט קיין חיוב ברכה, אדער לויט תוס' אז יעדע זאך וואס איך ברענג אריין אינמיטן א סעודה איז א חלק פון די סעודה האט נישט קיין חיוב ברכה אמר להם הואיל ופת פוטרתן ווייל די פת איז עס פוטר איך ברענג דאך אלעס אגב די פת ווייל אזוי ווי איך וויל עסן פת אויף צו זאט ווערן עס איך דאך דאס אויך אויף צו זאט ווערן מילא די פת העט עס פטר'ן פרעגט ער אי הכי יין נמי נפטריה פת אז מ'ברענגט אריין וויין אינמיטן די סעודה זאל מען עס אויך פטר'ן? יעצט דאס איז איינע פון די ראיות פון תוספות צו זיין פשט איז ווייל וויאזוי גייט זיך רש י א עצה געבן דא? וואס איז יין נמי ווען די יין איז ללפת את הפת ווער זאגסטו א חיוב ברכה וואס איז די גמרא'ס קשיא? אנדערע ראשונים זאגן יא, רש י וועט לערנען אז אפילו ווען איך טינק איין ברויט אין וויין העט נאך אלץ זיין א חיוב ברכה, על כל פנים לויט תוספות איז עס גלאטער וויין וואס איך ברענג אריין אינמיטן א סעודה און איך ברענג דאך עס אריין ווייל איך וויל די פלייש זאל זיך עסן אפעטיטליכער, פארוואס גייסטו מחייב זיין מיט א ברכה? ס'איז דאך אויך א חלק פון די סעודה און אזוי ווי די פלייש דארף נישט קיין ברכה, זאל די וויין אויך נישט דארפן קיין ברכה? ענטפערט רש י, ענטפערט די גמרא זייער א אינטערעסאנטע תירוץ, שאני יין דגורם ברכה לעצמו, ווי ס'זעט אויס פון רש י איז די כוונה אז ווען איך טרינק אז אויף וויין איז די ברכה די בורא פרי הגפן נישט נאר א ברכת הנהנין ס'איז אויך א ברכת השבח אויף דעם וואס דער אייבערשטער באשאפן די גוטע זאך וואס הייסט וויין, פארוואס? ווייל מ'זעט בכמה מקומות הוא בא, זאגט רש י, מברכים עליו, ואף על פי שלא היו צריכים לשתות, ס'איז דא אלע ברכות המצוות וואס וואס איך בענטש על הכוס אדער איך ס'איז דא אונטער די חופה וכו' די אלע הלכות וואס איך נוץ א כוס של סתם לשם מצוה נישט לשם ווייל איך וויל נהנה זיין דעמאלטס מאך איך א הגפן, פשט איז די הגפן איז א שבח נישט נאר אויף מיין הנאה נאר אויף די עצם עקזיסטענץ אז דער אייבערשטער האט באשאפן וויין אויב ס'איז אזא חשוב'ע זאך אז די ברכה גייט ארויף סיי אויף די הנאה'ן און סיי אויף די שבח, איז אפילו דא מצד די חלק הנהנין, יא וואלט איך מיך געקענט ארויסדרייען, ווייל ס'איז א חלק פון די סדר, מאך איך נאך אלץ די ברכה אז זאל האבן אין זיך די חלק השבח, און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור, אונז גיימער נישט נעמען קיין ריסקס, און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור, בסייעתא דשמיא.